חסידים דערציילן אז ס'איז געווען די זשלאבינער חתונה, זשלאבינער חתונה איז געווען א גרויסע חתונה וואס איז פארגעקומען צווישן דעם אלטן רעבינ'ס אייניקל און ר' לוי יצחק מבארדיטשובער'ס אייניקל וואס זיי האבן חתונה געהאט, ס'איז געווען א גרויסע חתונה, ס'איז געקומען צו גיין כמובן געווען דער אלטער רבי, געווען דער זיידע פון איין זייט און ס'איז געווען דער ר' לוי יצחק בארדיטשובער פון די צווייטע זייט, און דארטן איז געווען גרויסע צדיקים, גרויסע חסידים פון אלערליי חסידים, תלמידי הבעל שם טוב, תלמידי הרב המגיד. אין יענעם, אין יענעם, אין יענעם מסיבה פון יענע חתונה איז פארגעקומען אסאך עניינים, חסידים האבן דערציילט אסאך סיפורים, איינער פון די זאכן איז געווען אז דער הייליגער בארדיטשובער האט זיך נאכגעפרעגט ביי דעם אלטן רעבן בנוגע דעם מיטעלע רעבן, דער מיטעלע רעבע איז געווען דער אבי הבת, דאס הייסט ער איז געווען דער טאטע פון די כלה, און דער אלטער רבי איז יעמאלס געווען דער רבי דער נשיא, און דער מיטעלער רבי איז שוין יעמאלס געווען גאר א גרויסער בעל מדריגה, און ער פלעגט רעדן חסידות אפילו בחיים פון דעם טאטן פון דעם אלטן רבין, און דער אלטער רבי האט שטארק משבח געווען, האט גערעדט זייער שטארק אין די גדלות פון דעם מיטעלן רבין. דער הייליגער בארדיטשעווער האט געוואלט עפעס זען אויף אט די גדלות. דערציילט מען אז בשעת ס'איז געקומען ברכת המזון, האט דער בארדיטשעווער מכבד געווען דעם מיטעלע רעבן ער זאל זיין דער וואס זאל מזמן זיין, ער זאל זיין דער וואס ער זאל זאגן דעם זימון פון דעם ברכת המזון פון די חתונה פון די סעודה. דער מיטעלע רבי האט געמאכט דעם זימון און דער הייליגער בארדיטשובער האט געווארט אויף עפעס א התפעלות, עפעס א רעש, א טומל, און גארנישט, אזוי קאלט בלוטיג שטילערהייט, אן קיין שום אן קיין שום התרגשות, אן קיין שום התלהבות, אן קיין שום התפעלות, און דער מיטעלע רבי האט אזוי געבענטשט. ביי דעם הייליגן בארדיטשובער איז געווען א נפילת הרוח נאכדעם וואס ער האט געהערט פון דעם אלטן רעבן די גדלות פון דעם פון דעם פון דעם פון דעם מיטעלע דעם מיטעלע רעבן האט ער געמיינט ער וועט עפעס זען דא און האט עפעס נישט געזען קיין גרויסע קיין גרויסע התפעלות קיין גרויסע זאך איז נאכדעם האט ער זיך נאכגעפרעגט ביי דעם אלטן רעבן בנוגע דעם ענין האט דער אלטער רבי מסביר געווען און געזאגט אז דער מיטעלער רבי דאס וואס ער איז אין אזא מין קאלטבלוטיגקייט דאס נעמט זיך אדרבה פון דעם וואס ער האט א העכערע נשמה דער אלטער רבי האט אים מסביר געווען אז ס'איז פאראן אט די נשמות וואס זיי ווערן אנגערופן נוני ימא דאס אזוי ווי אין זוהר רעדט זיך ארום אז ס'איז פאראן די הויכע נשמות וואס זיי זענען אזעלכע דגים שבים און דגים שבים זענען שטיל אן קיין רעש אן קיין טומל, ביי זיי איז די גאנצע זאך איז אזוי ווייל זיי זענען בתוך המים זענען שטענדיג אין די וואסער, און במילא איז ביי זיי אז זיי געפינען זיך שטענדיג במקור חיותם, זייענדיג בתוך מקור חיותם איז במילא שטייען זיי שטענדיג אין א ביטול אין א איבערגעגעבנקייט אין א דביקות, און ס'איז נישטא אויף זיי קיין התפעלות חיצונית, מה שאין כן רוב הנשמות ביי זיי איז דאס זיי זענען מער בריחוק פון געטליכקייט, איז במילא איז ביי זיי קומט עס ארויס מיט א התלהבות מיט א התפעלות. און ער האט אים געזאגט, אזוי דערציילן חסידים, אז דער אלטער רבי האט געזאגט צו דעם הייליגן בארדיטשעווער אז בשעת דער מיטעלער רבי איז געבארן געווארן, און האט געזען פון וועלכע נשמה ס'רעדט זיך, האט ער אים געוואלט רופן מיטן נאמען המנונא, המנונא איז מלשון דגים, ס'רעדט זיך אין קבלה אז רב המנונא, פון זוהר וואס ער איז געווען פון די נשמות פון נוני ימא, דערפאר האט ער געהייסן המנונא, המנונא מלשון דגים אין אראמיש, און דאס איז געווען דער נאמען וואס ער האט געוואלט געבן דעם מיטעלן רבי'ן, נאר בשעת ער האט זיך דערמאנט די הבטחה וואס ער האט געגעבן צו דעם הייליגן בעל צו דעם צו דעם מעזריטשער מגיד אז ער וועט אים רופן על שמו דערפאר האט ער אים גערופן שפעטער דובער. וואס דא זעען מיר אז אין דרכי העבודה איז פאראן. כמה אופנים אין דרכי עבודה וואס בכללות איז דא די עבודה באופן פון קול דממה דקה, און ס'איז דא די וואס דאס איז די עבודה אין אן אופן פון וואס ס'הערט זיך נישט קיין רעש און התפעלות חיצונית, און ס'איז דא די עבודה בקול רעש והתלהבות וסופה וסערה ווי ס'איז געווען די דרך העבודה אויכעט ביי דעם הייליגן בארדיטשעווער, און על דרך זה חסידים דערציילן אז אויך ביי דעם אלטן רבי'ן איז געווען על דרך זה זיין אופן עבודה, זיין אופן פון דאווענען, זיין אופן פון אמירת חסידות, אז ס'איז געווען מיט א התלהבות גדולה. אין היינטיגע סדרה געפינען מיר אט דעם עניין אין פרשת תצוה. אין פרשת תצוה די תורה דערציילט בנוגע די בגדים וואס דער כהן גדול האט געטראגן בשעת ער איז געארבעט אין דעם בית המקדש. וואס צווישן די בגדים וואס דער כהן גדול האט געטראגן איז איינע פון זיי איז געווען דער מעיל. וואס די תורה דערציילט אין היינטיגע סדרה אז אין דער מעיל וואס דער בעל דער כהן גדול האט געטראגן און דער מעיל איז געווען באופן אז אין שולי המעיל אין די ברעגן אונטן פון דער מעיל איז געווען פעמון זהב ורימון ס'איז געווען פעמונים וואס און ס'איז געווען רימונים און ווי רשי איז מסביר אין דעם איז פאראן א מחלוקת צווישן רשי און דעם רמבן רשי איז מסביר אז דאס איז געווען איינע לעבן די אנדערע, ס'איז געווען א רימון, כאילו געמאכט פון די וואל פון דעם פון דעם פון די חוטים פון דעם מעיל איז געווען בצורת פון א רימון, אבער אין דעם דאס איז געווען מער נישט ווי א רימון א חלול א ליידיגער, און לצידו איז געווען א פעמון א א א וואס דאס האט געמאכט דעם טומל, דאס האט געמאכט דעם רעש. פעמון זהב ורימון דער רמבן קריגט זיך אויף רשי און דער רמבן טענה'ט אז ניין אז דער גאנצער רימון איז געווען באופן אז אינעווייניג אין דעם רימון איז געווען אזא דבר חלול און אינעווייניג אין דעם איז געווען דער דער דער דער פעמון אבער על כל פנים איז געווען א פעמון זהב ורימון וואס איז געווען אין דעם אין דעם שולי המעיל

און עד כדי כך ווי ס'שטייט ולא ימות, אז אויב ס'איז נישט געווען אט דער רעש איז רח מ איז חס ושלום חייב מיתה, עד כדי כך איז געווען נוגע דער רעש וואס איז געווען דארט. וואס דא דארף מען פארשטיין כמה עניינים. ערשטנס די פשוטע שאלה, וואס איז אזוי וויכטיג, פארוואס איז דאס נוגע דער ענין פון דעם רעש גדול עד כדי כך וואס ולא ימות? פארוואס איז אזוי וויכטיג אז דער כהן גדול זאל אריינגיין און מאכן א טומל מיט א שטורעם דווקא בקול רעש גדול? וואס איז דאס דער וואס וואס ברענגט דאס ארויס? טאקע שטייט פון רמבן, דער רמבן שרייבט אז דער טעם הדבר איז אז דאס איז כדי א שואל זיין בשלום, אזוי ווי איינער גייט אריין צו יענעם אין שטוב, זאל ער נישט אריינקומען פלוצלונג, דארף מען א קלאפ טון אין טיר. על דרך זה, דער רעש, דאס איז כאילו א קלאפ טון אין טיר ער זאל אריינגיין. און דאס איז משמע פון דעם רמבן אז ס'איז מער נישט ווי א הכנה כדי צו אריינגיין אין די עבודה, אבער אין די פסוקים אבער איז משמע אז דאס איז נוגע צו די עבודה גופא, אז דער כהן גדול זאל אריינגיין אין בית המקדש, א חלק פון די עבודת כהן גדול אין בית המקדש איז אז ס'האט געדארפט זיין מיט א רעש, וואס איז דאס דער ענין שברעש ובזה? צווייטנס דארף מען פארשטיין פארוואס איז געווען רימונים, פארוואס איז געווען צוזאמען מיט די פעמונים איז געווען רימונים וואס איז געווען די גאנצע ענין פון רימונים בפרט לשיטת רשי יא לויטן רמבן איז אזוי די צורה פון א פעמון יא אז ס'איז דא א פעמון ליגט דער צורה חיצונית איז אזוי ווי א רימון יא א אפענער מילגרוים און אינעווייניג לייגט מען אריין דעם גלעקעלע דעם דעם פעמון אבער לויט דעם רש"י אז ס'איז געווען בצידו, וואס איז די מטרה פון די רימונים ליידיג צו צו אוועקגעשטעלט לעבן די פעמונים וואס איז געווען זייער מטרה? און דא קומט צו גיין דער רבי און זאגט א רייכן ביאור וואס דאס גיט צו גיט אונז א א כללות'דיגער איכות הוראה אין עבודת השם וואס מ'לערנט ארויס פון די בגדי כהונה אין עבודת השם לכל אחד ואחד. וואס אין די עבודת השם איז דא צוויי אופנים אין עבודת השם ס'איז דא א עבודה אין אן אופן פון קול רעש גדול און ס'איז דא א עבודה פון קול דממה דקה און ווי מען געפינט אין בית המקדש גופא אז דער כהן גדול בשעת'ן אריינגיין אין קודש אין עבודה פון טאג טעגליכע עבודה יעדן טאג איז ער געגאנגען מיטן מעיל וואס האט געדארפט זיין בקול רעש, און עד כדי כך ונשמע קולו בבואו אל הקודש לעיכובא עס איז מחויב צו זיין ונשמע קולו בבאהל הקודש, און אז נישט ווי עס שטייט ולא ימות איז ער חייב מיתה. אבער יום הכיפורים ווען דער כהן גדול איז אריינגעגאנגען אין קודש הקדשים, איז די בגדים די ארבעה בגדים וואס דער כהן גדול האט געטראגן זייענדיג אין קודש הקדשים בגדי בד קודש די פיר בגדים איז נישט געווען קיין איז נישט געווען אין דעם קיין פעמונים נישט קיין רימונים עס האט נישט געהאט קיין רעש עס איז געווען קול דממה דקה דווקא די כניסה אין קודש הקדשים אין יום הכיפורים האט געדארפט זיין אין אן אופן פון קול דממה דקה אן קיין שום רעש אן קיין שום שטורעם אן קיין שום איבערקערעניש וואס איז טאקע די הסברה? איז דאס בכללות צוויי אופנים אין דרכי העבודה אין עבודת השם. בשעת א איד געפינט זיך בריחוק פון געטליכקייט, איז דעמאלט זיין עבודה בקול רעש, אזוי ווי מען זעט בגשמיות אז בשעת א מענטש שטייט אין א סכנה, און ער כאפט זיך אז ער געפינט זיך אין א סכנה, איז דעמאלט אנטלויפט ער,

מיט א געשריי, און אמאל מיט תנועות מיט די הענט און מיט די פיס, וואס איז דער ענין פון אט דעם התלהבות אין עבודת התפילה? האט דער בעל שם טוב געזאגט אז א מענטש שטייט אין וואסער און ער וויל זיך ראטעווען טומלט ער, ער טוט כל מיני פעולות מיט א גרויסן רעש, על דרך זה א איד קומט צום דאווענען פילט ער אז ער וויל אנטלויפן מן המוות אל החיים, ער וויל אנטלויפן פון היפך החיים און זיך פארבינדן מיט חיי החיים מיטן אייבערשטן, איז אט די זאך רופט ביי אים ארויס א גרויסע התלהבות און א התפעלות מיט א קול רעש גדול, דער רעש קומט מצד דעם וואס ער דערהערט דעם ריחוק, ער דערהערט ווי ער געפינט זיך ווייט פונעם מקור החיים החיים האמיתיים חיי החיים אין סוף ברוך הוא, איז במילא שטייט ער מיט א שטורעם און מיט א רעש און מיט א טומל, ער וויל ווערן נאנט צום אייבערשטן. דאס איז בשעת מען שטייט בריחוק מקום. בשעת אבער מען שטייט שוין בקדש פנימה אין קדש הקדשים, בשעת א איד שטייט מיט א דביקות אזוי ווי מען געפינט אין הלכה בנוגע שמונה עשרה, שמונה עשרה איז אין עבודת התפילה, דאס איז דער זמן וואס א איד שטייט אין קדש הקדשים, א איד שטייט אין עולם האצילות, א איד שטייט דעמאלט אין די העכסטע דביקות און ביטול צו דעם אייבערשטן, אט דארטן מאנט זיך וואס ס'שטייט אין שולחן ערוך אז שמונה עשרה דארף זיין בקול דממה דקה, אסור להשמיע קולו בתפילתו, ווייל דעמאלט שטייט א איד מיט אזא מין התאחדות, מיט אזא מין דביקות, על דרך דגים שבים, וואס דארטן דארף ער נישט שרייען, דארף ער נישט טומלען, ער איז איין זאך מיטן אייבערשטן. וואס דאס איז דער כללות העבודה אין כל השנה כולה לגבי ראש השנה, יום הכיפורים, אנטשולדיגט. אין כל השנה כולה, א איד געפינט זיך אין זיין סדר העבודה הרגילה, ער דערהערט זיין ריחוק פון געטליכקייט, איז במילא שטייט ער מיט א התלהבות, מיט א התפעלות, אויף אנטלויפן מן ההיפך החיים, חיים הרוחניים צו חיים אלוקיים, ער וויל ווערן נאנט צום אייבערשטן, און במילא קומט עס ארויס מיט התלהבות. און דאס איז די סיבה פארוואס די עבודה פון כהן גדול אין די עבודה הרגילה, בעבודת הקודש, אין קרבנות, אין קטורת, איז געווען ונשמע קולו בבואו אל הקודש. דאס הייסט אין אנדערע ווערטער, בפרט בשעת ס'רעדט זיך אין עבודת השם, אז ס'רעדט זיך וועגן אזא מין אידן, ס'איז דא כמה וכמה מדריגות אין עם ישראל, בכללות איז דאס די חילוק צווישן א צדיק און א בעל תשובה. די עבודת הצדיק, ער שטייט אין א קירוב, אין א דביקות, אין התאחדות מיט געטליכקייט. די עבודת הבעלי תשובה, איז ער דערהערט זיין ריחוק פון געטליכקייט, און דערפאר רופט עס ביי אים ארויס א גרויסע התלהבות און א התפעלות זיין ריח זיין זיין במרוצה ובהתפעלות ער וויל אנטלויפן מן המוות אל החיים כמובן אז דער עניין איז פאראן אין כמה וכמה מדרגות ביז אויכעט ביי צדיקים הגדולים איז דאס די צוויי מדרגות וואס מ'האט געווען וואס איז געווען ביי צדיקים וואס ביי זיי איז געווען די עבודה דווקא אין אופן פון התלהבות והתפעלות גדולה און ס'איז געווען די צדיקים וואס ביי זיי איז געווען די עבודה אין אן אופן פון פון פון פון פון קול דממה דקה אין אן אופן פון וואס איז פון פון שטילקייט אן קיין שום התפעלות אבער דער ענין אין כללות העבודה אט דאס איז וואס די תורה דערציילט אונז ונשמע קולו בבואו אל הקודש דער כהן גדול הגם אז ער איז געווען א הייליגער איד און א גרויסער צדיק בשעת אבער ער איז אריינגעגאנגען אין עבודת השם אין יקי בית המקדש האט ער געדארפט מיטנעמען מיט זיך אלע אידן און ער האט געדארפט מיטנעמען מיט זיך אט אלע סוגים אידן, ביז אט אט די אידן וואס ביי זיי הערט זיך דער ענין אז זיי געפינען זיך במקום המוות און היפך החיים, און זיי ווילן אנטלויפן און תשובה טון, און דאס רופט ארויס ביי זיי א רעש גדול פון די התפעלות התשובה. וואס לפי זה איז פארשטאנדיג אויכעט די טעם הדבר פארוואס ס'איז געווען רימונים. דער ענין הרימונים איז ווי חזל זאגן אז כפלח הרימון רקתך אז אידן ווערן נמשל אין שיר השירים צו רימונים אויכעט איינע פון די ענינים פון רימון איז ווי חזל זאגן שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון א רימון באווייזט אז ס'דא די קליפה החיצונית און אינעווייניג געפינען זיך א ריבוי גרעינים דאס איז די פושעי ישראל וואס זענען מילא רקתך, רקתך ריקנים שבך, זענען לכאורה ריקנים, און אף על פי כן איז מלא מצוות כרימון. און דאס איז געווען דער סימן, וואס אין שולי המעיל, דער כהן גדול, ער איז געווען דער פארשטייער פון גאנץ כלל ישראל, ער האט מיטגענומען מיט זיך אלע אידן, און דאס איז געווען זיין עבודה, אריינגייענדיג אין בית המקדש האט ער געהאט דעם חושן, אויף דעם איז געווען די שמות פון אלע שבטים, און ער ונשא עמו, ער האט לזיכרון תמיד לפני הוויה, ער האט מיטגענומען מיט זיך אלע אידן. שולי המעיל, כאילו די נידעריגסטע מדריגה אין די מעיל איז געווען דער פעמון ורימון, איז געווען אטא די רימונים אטא די אידן וואס זיי זענען בבחינת ריקנים שבך, אבער אף על פי כן ביי זיי דווקא איז פאראן דער רעש גדול אטא דער שטורעם אטא דער טומל אטא דער צמאון דער צמאה לך נפשי בארץ ציה ועיף בלי מים, דווקא ביי זיי הערט זיך אטא דער רעש פון וועלן נתפעל ווערן נתקרב ווערן צו אלוקות, און אטא דער ענין דארף דער כהן גדול מיטנעמען מיט זיך אין זיין עבודה אין בית המקדש. און דערפאר זאגט די תורה ונשמע קולו בבואו אל המקדש ולא ימות, טאמער דער כהן גדול נעמט נישט מיט אט א דעם ענין מיט זיך, פעלט ביי אים א ענין עיקרי. כהן גדול מיינט, אה, די זענען ברעש גדול, די וואס זיי שטורעמען, די געפינען זיך אין א מקום המוות, דאס איז נישט מיינע מענטשן. איז דעמאלט ולא ימות קען ער נישט אריינגיין אין בית המקדש. כדי ער זאל זיין א כהן גדול און קענען אריינגיין אין בית המקדש און טון זיין עבודה, מוז ער מיט זיך מיטנעמען דווקא אט א די אידן וואס זיי זענען אויך בשולי המעיל, דער פעמון ורימון און די ריקנים שבו, און ביי זיי ווי געפינט זיך אט א דער רעש גדול, דער רעש ההתפעלות וואס זיי ווילן ארויסגיין פון דעם מקום המוות אל מקום החיים און וועלן נתקרב ווערן צו אלוקות. דאס איז די עבודה בכל השנה כולה. בשעת אבער ס'קומט צו גיין יום הכיפורים, דעמאלט איז די עבודה גאר באופן אחר. יום הכיפורים איז אויך געווען א חלק פון די עבודה מיטן מעיל מיט די פעמונים ורימונים, אבער בשעת דער כהן גדול אין יום הכיפורים גייט אריין אין קודש הקדשים, וואס איז אין יום הכיפורים גופא א זמן מיוחד, על דרך ווי ס'פאראן איצטער דער ענין פון תפילת הנעילה, דער זמן וואס שיינט ביי א אידן די יחידה שבנפש. בשעת ס'ווערט נתעורר די יחידה שבנפש יחידה ליחדך, דעמאלט זענען אלע אידן בשווה, און דעמאלט שטייען אלע אידן אין אן אופן פון קול דממה דקה. שטייענדיג לפני הוויה, שטייענדיג אין קדש הקדשים, שטייענדיג אין די יחידה ליחדך, אינעם רגע פון דער מסירות פון די יחידה שבנשמה, דארטן ווערט נתגלה דער עצם מהות, די ריינקייט, די שיינקייט, די טייערקייט פון א אידן, און דעמאלט ווערט נתגלה אז מען דארף גארנישט דעם רעש גדול, ווייל יעדער איד איז לפני הוויה, און דעמאלט איז ביי אלע אידן איז די תנועת העבודה פון קול דממה דקה. דאס איז די עבודה מיוחדת פון יום הכיפורים בשעת ס'איז מאיר די יחידה שבנפש אבער בשעת די עבודה איז בחוץ בשעת מ'שטייט א מחוץ לקדש הקדשים די עבודה הרגילה אט דארטן דווקא מאנט זיך די עבודה בקול רעש גדול וואס פון דעם נעמען מיר א הוראה נפלאה אין עבודת השם בימינו אלו וואס דאס איז דער קול רעש גדול וואס מאנט זיך היינט אין עבודת השם, זייענדיג אין גלות, זייענדיג בחוץ און זייענדיג אין וועלט, און בשעת מען דארף פועל זיין אויף אידן וואס רחמנא ליצלן זענען זיי ווייט פון תורה און מצוות, און מען דארף ביי זיי מעורר זיין די נשמה און מקרב זיין לתשובה, מאנט זיך דער דרך העבודה ווי ס'לערנט פון די היינטיגע פרשה ונשמע קולו בבואו אל הקודש, די עבודה בקול רעש גדול, ס'דא אזעלכע וואס האבן מורא פון דעם קול רעש גדול, מען האט געזען די גאנצע סדר העבודה ווי דער רבי האט איינגעפירט דער ענין פון מקרב זיין א אידן צו אידישקייט, אז מען זאל נוצן די אופנים ווי אזוי ס'פירט זיך אין וועלט, דאס הייסט אז היינטיגע צייטן אז מען וויל מקרב זיין א אידן צו אידישקייט, ער זאל לייגן תפילין, ער זאל זיין נרות שבת קודש, זאל זיין כשרות, א איד זאל קומען לערנען תורה, איז נוצט מען די אלע אופנים די אופנים פון בקול רעש גדול מאכן א איבערקערעניש, מאכן א מהפכה, און שרייען און שטורעמען און טומלען, און מאכן די גאנצע פראפאגאנדע, די גאנצע טומל, ווי די מנהג העולם, ארויסגיין אויפן גאס און רופן א אידן ער זאל לייגן תפילין און גיין ווי דער רבי האט געמאכט דעם סדר פון גיין מיט די טאנקען, דאס הייסט ארויסגיין אויפן גאס מיט די מיט און און און מכריז זיין בקול רעש גדול אז נאך א איד זאל וויסן וועגן אידישקייט, נישט באהאלטן זיך בקול דממה דקה ביי זיך אין בית המדרש, דווקא ארויסגיין מיטן קול רעש גדול, און דאס לערנען מיר פון היינטיגע סדרה די גודל החשיבות ונשמע קולו בבואו אל הקודש, אז מען דארף מיטנעמען יעדער אידן אז קיין איד זאל נישט בלייבן חס ושלום אין גלות, בשעת מען שטייט אין סוף זמן הגלות און מען דארף זען אז נאך א איד און נאך א איד און נאך א איד זאל זאל זאל זיך צוגרייטן צו דעם זמן פון די גאולה האמיתית והשלימה וואס אט אט קומט משיח, מאנט זיך דווקא די עבודה פון ונשמע קולו בבואו אל הקודש א פעמון ורימון אז אלע רימונים, אלע אידן אפילו די ריקנים שבך, זאלן זיין מלאי מצוות, נאך א מצוה און נאך א מצוה און ווי דער רמב"ם זאגט אז מעשה אחד דיבור אחד ומחשבה אחת מכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, און דורך דעם איז מביא ישועה והצלה, וועט מען זוכה זיין טאקע בקרוב בימינו צו די גאולה האמיתית והשלימה, וואס דעמאלט וועט מען זען דעם כהן גדול ירא כהן בציון ווי דער כהן גדול צינדט אן די נרות המנורה, און ונשמע קולו בבואו אל הקודש, ביז צו דעם קול דממה דקה פון דעם קודש הקדשים אין די גאולה האמיתית והשלימה על ידי משיח צדקינו.